אויב ער האט עס נישט געקענט וואטשן פארשטייט זיך או נשבה ס'איז געווארן געפאנגען דורך רויבערס איז ווען ער האט עדות איז עס הכי טוב ס'טוט זיך אבער אין רואה ער האט נישט קיין עדות זאל זאגן אז ער איז טאקע געווען א לעדזשיט אונס איז דעמאלטס די הלכה אז ער דארף שווערן סאו שבועת השם תהיה בין שניהם ס'זאל זיין א שבועה צווישן ביידע בעלי דינים סיי דער וואס האט דער וואס האט געוואטשט און סיי דער בעלעבאס אם לא שלח און ס'פעלט זיך אויס אין דער שבועה א תנאי אז אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ער זאל נישט האבן גענוצט דעם חפץ פאר זיינע אייגענע פורפעסעס ווייל אויב יא איז ער שוין יא חייב באונסין און ער איז יא חייב בגניבה ואבידה מיט אלעם, איז ולקח בעליו, און דער בעל די בעל באס פון דעם חפץ דארף אננעמען דעם שבועה בתורת באצאלן און ולא ישלם און ער דארף אים גארנישט באצאלן, איז וואס טוט זיך אבער ואם גנב יגנב מעמו אויב איז עס גע'גנב'עט געווארן האבן מיר געשמועסט אז נאר ביי אונסן איז א שומר שכר פטור, טוט זיך אבער אויב איז עס גניבה ואבידה, איז ישלם לבעליו דארף ער יא באצאלן פארוואס ווייל א ווייל א שומר שכר האט דאך יא א חלק הנאה ער באקומט דאך באצאלט, דארף ער יא באצאלן, יעצט וואס טוט זיך נאך א מין אונס, אם טרף יטרף, ס'איז געווארן פארציקט דורך א ווילדע חיה, תורה זאגט עס אין א עקסטערע פסוק פארוואס ווייל ער וויל דיך ארויס לערנען נאך א זאך און יביאהו עד הטרפה מוז מען ברענגען עדות אז ס'איז טאקע געווען הטרפה דורך א ווילדע חיה איז עס פארציקט געווארן ווייל אויב איז עס נאר פארציקט געווארן דורך א קעצי דעמאלטס אוודאי זאלסטו ביסט ביסט דאך נישט קיין אונס האסט עס געקענט אפראטעווען פון דעם קעצל סאו וועגן דעם דארפסטו ברענגען עדות אז ס'איז טאקע פארציקט געווארן דורך א ווילדע חיה נאר דעמאלטס איז לא ישלם אבער אויב האסטו נישט קיין עדות פארשטייט זיך קענסטו אויכעט שווערן, אבער אויב איז עס געווארן פארציקט, אפילו דו האסט עדות אז דאס איז געווארן פארציקט דורך א חיה וואס דו האסט זיך טעקניקלי געקענט קעגן שטעלן, איז עס ביסטו נישט קיין לעדזשיט אונס, ביסט נישט קיין אונס גמור, ביסטו יא חייב צו באצאלן. יעצט וואס טוט זיך מיט א שוהל? א שואל איז כל הנאה שלו, פארוואס ווייל דער בעל הבית האט נישט קיין שום הנאה פון דעם וואס איך פארבארג דיר די אייטעם, נאר דו האסט הנאה אז דו נוצט עס, סאו למעשה איז א שואל יא חייב אפילו באונסין, און אפילו ס'שטייט אין זיין פראפערטי איז ער חייב, אזוי ווי ווען מ'פארבארגט געלט, ווען מ'פארבארגט געלט קענסטו נישט טענה'ן איך בין א אונס, כ'האב פארלוירן די געלט. ניין ניין ניין, דו באצאל די געלט. וואס טוט זיך אבער אז אז אויב איז עס געשטארבן מתה מחמת מלאכה, דעמאלטס איז ער פטור, פארוואס ווייל ער קען טענה'ן איך וואלט קיינמאל נישט געבארגט די אקס אויב ווייס איך אז ער גייט שטארבן אינמיטן עס נוצן. אבער סתם אזוי איז ער יא חייב באונסין. וואס טוט זיך איז דא נאך אבער א נאך א צד פטור. זאגט די הייליגע פסוק אז וכי ישאל איש מאת רעהו אויב א מענטש טוט בארגן א חפץ פון זיין חבר און דא איז דאך כל הנאה שלו און ונשבר או מת ס'איז געווארן צובראכן דאס הייסט א לעדזשיט אונס איז געשטארבן. נישט אז ער האט עפעס געטון דערצו, נאר עס איז סתם אזוי געשטארבן, איז בעולב, סאו עס ווענדט זיך. בעליו אין עמו אויב זענען די בעלי בתים נישט געווען מיט דעם חפץ בשעת ער האט עס פארבארגט, אדער בשעת ער האט געטון עניטינג, לאו דווקא בשעת ער איז געשטארבן, נאר ער איז געווען אינוואלווד מיט דעם, איז שלם ישלם דארף ער באצאלן. פארוואס? ווייל ס'פאלט אוועק, ס'איז נישט דא די ליוועי אז בעולב עיני. ס'איז דא א עקסטערע קולא ביי א שואל וואס סתם אזוי איז ער חייב באונסין, אז אויב איז עס אבער געווען בעליו עמו איז דאך דא א סברא צו זאגן אז די בעל הבית וואלט געדארפט אפהיטן זיין בהמה, איז דעמאלטס נישט שלם ישלם דארף ער באצאלן, ס'טוט זיך אבער אם בעליו עמו, אויב די בעלי בתים זענען יא געווען מיט אים, און לאו דווקא זאגט דא רש"י לאו דווקא בשעת ס'איז געווארן צובראכן אדער ס'איז געשטארבן, נאר סתם אזוי, ער האט בשעת'ן בארגן האט ער אים געבעטן, טו מיט מיר עפעס, גיב מיר א גלאז וואסער צו וואס, איז לא ישלם דארף ער נישט באצאלן, פארוואס ווייל בעליו עמו איז א קולא אז עס פטר'ט דעם שואל פון באצאלן, וואס טוט זיך אבער אם שכיר הוא, אויב איז ער א דינגער דאס הייסט ער באצאלט געלט עס צו בארגן, סאו פאלט אוועק אז קענסטו שוין נישט זאגן דעם ארגומענט אזוי ווי ביי א שואל אז כל הנאה שלו, ווייל עס איז דאך נישט כל הנאה שלו, ער האט דאך באצאלט געלט פאר צו בארגן דעם חפץ, איז דעמאלטס בא בשכרו באקומט ער א עקסטערע בענעפיט אז פון דעם וואס ער באצאלט, עס זאגט אבער נישט די תורה קלאר, סאו ווי א שואל זיכער נישט, פארוואס וועגן עס איז נישט כל הנאה שלו, וואס איז, איז ער א שומר שכר אבער אז ער איז חייב בגניבה ואבידה, אדער איז ער א שומר חינם וואס איז פטור בגניבה ואבידה. איז דאס שוין א מחלוקה אין די גמרא, צי ר' מאיר זאגט אז ס'איז אזויווי א שומר חינם, רב יודא זאגט ס'איז אזויווי א שומר שכר, און די הלכה בלייבט טאקע ווי רב יודא, אז ער האט די דיל, די דין ווי א שומר שכר און ער איז פטור פון אונסין און חייב בגניבה ואבידה. פארוואס? ווייל דו האסט שוין נישט די סברה צו זאגן אז כל הנאה שלו. איז יעצט גייט די תורה אריין, ביז יעצט האבן מיר גערעדט פון גניבת ממון, וואס טוט זיך מיט גניבת הלב? זאגט די תורה וכי יפתה איש בתולה, א מענטש טוט מפתה זיין, איבעררעדן א מיידל, דווקא א מיידל, נישט קיין בעולה, ווייל דעמאלטס קענסטו זאגן א סברה אז זי האט מסכים געווען דערצו, אדער אויכעט איז זי דווקא א נערה און נישט קיין בוגרת ווייל בוגרת האסטו אויכעט דעם סברה סאו בקיצור א בתולה און א נערה אשר לא אורשה פארשטייט זיך אז זי איז נישט אינגעידזשד צו קיינעם זי איז נישט מקודש צו קיינעם ווייל אז יא איז דאך קם ליה בדרבה מיניה געבט מען דאך אים סקילה פארוואס ווייל ער האט בועל געווען א אשת איש דא רעדט מען פון איינער וואס האט וואס דאס איז נישטא קיין ענין פון סקילה דעמאלטס קענסטו אים זאגן אז ער דארף באצאלן קנס ס'גייט נישט קנס מיט עונש גייט נישט צוזאמען סאו פאר דעם לא אורשה דווקא. איז ושכב עמה איז ושכב עמה איז די הלכה אז מהר ימהרנה לו לאשה דארף ער איר געבן א געהעריגע כתובה און מען דארף איר נעמען פאר א ווייב ער איז מחויב איר צו נעמען פאר א ווייב לכאורה בעל כרחה איז גראדע א מחלוקת איז עס בעל כרחה צו נישט זאגט אבער די פסוק מאן ימאן וואס טוט זיך אויב זי וויל נישט די תורה זאגט דא א דאפעלט לשון מאן ימאן אביה אויב זי וויל נישט חתונה מיט דעם מענטש אדער ימאן אביה די טאטע וויל נישט חתונה מיט דעם מענטש לתתה לו צו געבן דעם מיידל פאר אים פאר א ווייב איז דעמאלטס כסף ישקל דארף ער באצאלן קנס, וועלכע קנס? כמהר הבתולות אזוי ווי די באוויסטע קנס וואס איך האב ביי א אנדערע ענין פון א מיידל וועלכע ווען איינער טוט מאנס זיין א מיידל טוט צווינגען א מיידל דעמאלטס דארף ער געבן פופציג כסף חמישים כסף די זעלבע קנס דארף ער דא אויך געבן פאר די פאר די ענין פון מפתה יעצט זאגט די תורה נאך הלכה מכשפה לא תחיה זאל נישט לאזן לעבן א מכשפה. און נישט אז דו מעגסט איר הרג'נען מיט קאלד בלאד אן די סטריט, ניין, ס'מוז גיין דורך בית דין, די תורה זאגט גאר לא תחיה צו מאכן א זירוז, א לאו, א עקסטערע לאו פאר בית דין אז זיי זאלן זיך נישט לאזן פארפירן פון אירע מעשות, און רשי זאגט דאס איז נישט דווקא אירע מעשות, ס'איז אפילו זיינע מעשות, מכשף, ווייל ווייל סתם אזוי, דיבר הכתוב בהווה, סתם אזוי זענען די פרויען מכשפות, אבער אפילו א מאן א מכשף דארף מען אויכעט הרג'נען. און וויבאלד זיי האבן דאך א א עביליטי צו מפתה זיין מענטשן צו גיין אונטער זיי, ממילא קען זיך קענען זיי דאך פארדרייען בית דין'ס א קאפ אויכעט, וועגן דעם האט די תורה נישט געזאגט מות מות יומת, נאר האט די תורה געזאגט לא תחיה זאל איר נישט לאזן לעבן, כדי צו געבן א עקסטערע לאו אז בית דין זאל זיך נישט פוילענצן. סאו זאגט די פסוק ווייטער כל שוכב עם בהמה מות יומת. איז נאך א הלכה אז זובח לאלהים יחרם איינער וואס טוט שעכטן קרבנות פאר א אפגאט דארף ער דארף מען אים הרג'נען. וואס בעצם אויף דאס איז קומט דא מרבה זיין אפילו עס איז נישט דרך עבודתה בכך, דאס הייסט בעצם טוט מען זיי נישט דינען מיטן שעכטן, נאר וויבאלד ס'איז דאך דא פיר ענינים וואס דאס איז נאר מוקדש פארן אייבערשטן, שעכטן, הקטרה, ניסוך, און זיך בוקן, וואס די אלע פיר זאכן אפילו עס איז נישט די ספעסיפיק וועג וויאזוי מען דינט דעם עבודה זרה איז מען נאך אלץ חייב מיתה פארוואס די זאכן זענען דרך גט מען וואס טוט זיך אבער מיט אנדערע זאכן וואס זענען נישט דרך עבודתה בכך למשל מען רוימט אויף אין פראנט פון עבודה זרה איז נישט דא קיין מיתה אויף דעם. אדער אויב איינער האגט א עבודה זרה קישט א עבודה זרה נישט דא קיין מיתה אויף דעם ס'איז נאר א לאו, ווען איז דא מיתה? נאר אויב ס'איז דרך עבודתה, דאס הייסט אויב דינט מען דעם עבודה זרה מיטן אויסרוימען דעמאלטס יא, דינט מען דעם עבודה זרה מיטן קישן איז מען חייב מיתה. אדער ווען ס'איז נישט אויף דרך עבודתה און ס'איז פון איינע פון די פיר זאכן וואס איז מוקדש פארן אייבערשטן דעמאלטס איז יא דא מיתה. יעצט פאר וועם דען זאלסטו שעכטן בלתי לה' לבד, נאר פארן הייליגן באשעפער זאלסטו ברענגען קרבנות? זאגט דער פסוק ווייטער וגר לא תונה, זאלסט נישט טשעפענען א גר מיט ווערטער ולא תלחצנו, זאלסט אים אויך נישט טשעפענען גזל'ן פון אים געלט. פארוואס זאגט ער כי גרים הייתם בארץ מצרים, מיילע וועגן דעם איז מום שבך אל תאמר לחברך, און דו ביסט דאך אויך געווען א גר, כאטשיג דיין דין גירות מיט זיין דין גירות איז דאך הימל און ערד, ווייל ער האט געדינט עבודה זרה, געגעסן נבלות און טרפות, דו ביסט פשוט געווען א גר אין א פרעמדע לאנד, אבער דאך, פאקטיש הייסטו א גר, ווייל דו האסט געוואוינט אין א פרעמדע לאנד, מיילע וועגן דעם קען ער דיך צוריק ענטפערן, וואס זאגסטו מיר? וואס טשעפעסטו מיך? וואס גנב'סטו פון מיר? דו ביסט דאך אויך געווען א גר. איז כל אלמנה ויתום לא תענון זאגט די תורה ווייטער אז א אלמנה און יתום זאל מען נישט טשעפענען, און רש"י זאגט אז דאס אינקלוד יעדעם איינעם, נאר די תורה רעדט בהווה, ווייל געווענליך טשעפענט מען די באקריוודעטע, די וואנס וואס האבן זיך נישט ווער ווער ס'זאל זיך אננעמען אויף זיי. פארוואס? ווייל אם ענה תענה אותו, ווייל אויב וועסטו טשעפענען א יתום אלמנה אדער סתם א מענטש, וועל איך דיך ברענגען א שווערע עונש. פארוואס? פארוואס זאל איך דיר ברענגען א שווערע עונש? ווייל כי אם צעק יצעק אלי, זיי וועלן טון שרייען צו מיר, און שמוע אשמע צעקתו, און איך איך גיי צוהערן צו זייער געשריי, איך גיי מיך אננעמען פאר די באקריוודעטע, ממילא וועגן דעם גיי איך דיך ברענגען א עונש. יעצט וואס טוט זיך? דא האט די תורה נישט מפרט געווען, ווען מ'טשעפעט סתם א מענטש האט נישט די תורה מפרש געווען וועלכע עונש ס'קומט, אבער ס'טוט זיך אז דווקא א יתום אלמנה גייט די תורה געבן, זאגט די אייבערשטער איך גיי דיך געבן מידה כנגד מידה וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, איך וועל שיקן. אַ פֿרעמד פֿאָלק זאָל ענק קומען הרגענען מיט שװערדן, און והיו נשיכם אַלמנות װעט זײַן דער רעזולט, אַז ענק װעלן שטאַרבן און נשיכם װעלן זײַן אַלמנות, און בניכם יתומים, און ענקערע קינדער װעלן זײַן יתומים, לכאורה װאָס עפּעס דאַרפֿסטו זאָגן אַז די װײַבער װעלן זײַן אַלמנות און די קינדער יתומים, אױב זאָגסטו שױן אַז זײ װעלן זײַן טױט? נאָר זאָגט רש"י אַז ס'איז אַ עקסטערע זאַך, אַז קודם װעט מען דיך הרגענען און ס'װעט נישט זײַן קײן עדות אַז דו ביסט טױט, מילא װעט דײַן װײַב זײַן אַ לעבעדיקע אַלמנה און דײַנע קינדער װעלן זײַן לעבעדיקע יתומים אַז זײ װעלן נישט קענען נעמען פֿון די ירושה, װײַל בית דין זאָגן אַז אפֿשר לעבט נאָך דײַן טאַטע, אפֿשר גײט ער נאָך צוריקקומען. סאָ זאָגט דער פּסוק װײַטער, אם כסף תלוה את עמי. סאו כדי אז אונז זאלן מיר האבן מידות טובות האט דער אייבערשטער אונז לערנט אונז דער אייבערשטער אויס מידות טובות וויאזוי זיך אויפפירן נישט צו טשעפענען ווייל דער אייבערשטער וויל אונז טון גוטס ממילא טוהן מיר אונז די רצון השם ווען אונז טוהן מיר גוטס ווען אונז פירן מיר זיך אויף מיט גוטע מידות ווערן מיר אונז א וועסל צו באקומען שפע און דעמאלטס טוהן מיר אונז רצון השם ווייל דער אייבערשטער וויל דאך געבן שפע דאס איז דער רצון השם צו געבן שפע און וויל נאר אונז זאל מיר זיין רעדי אזוי לייגט די הייליגע ספר החינוך אראפ, סאו זאגט די פסוק אם כסף תלווה את עמי, נישט אויב דו וועסט פארבארגן געלט, נאר ווען דו וועסט פארבארגן געלט, ווייל ס'איז דאך א חיוב, ווען ס'פאר, זאגט דיך די תורה וועלכע פריאריטיס דארפסט נוצן ווען דו פארבארגסט, קודם זאגט ער דיך את עמי, אויב קומט צו דיר א גוי און א איד, זאלסט עס פארבארגן ענדערשער פאר א איד, און אויב קומט צו דיר א עני און א עושר, את העני, זאלסט עס פארבארגן פארן עני. און אויב קומט צו דיר א עני פון דיין שטאט און א עני פון א פרעמדן שטאט, איז עמך, זאלסטו עס פארבארגן פאר דעם עני וואס וואוינט נעבן דיר, איז דעמאלס ווען דו טוסט פארבארגן געלט, איז לא תהיה לו כנושה, זאלסטו נישט, ווען עס קומט די זמן הפירעון און דו זעסט אז יענער האט נישט צו באצאלן, זאלסטו אים נישט פייניגן, זאלסטו זיך נישט איינמאנען בחוזק יד, און כנושה מיינט אז זאלסט דיך נישט מאכן פאר אים ווי א פארבארגער, זיי נישט ווי א פארבארגער, זיי נישט זיין מלווה, ווען דו זעסט אז ער האט נישט צו באצאלן, נאר דריי דיך אוועק פון אים, מאך אז ער זאל דיך אפילו נישט זען, מאך אז ער זאל נישט פילן קיין סלייט אנקאמפארטעביליטי ווען ער זעט דיך, אדער צו שפירן ווי ער קען דיך נישט באצאלן. און נאך א הלכה אז לא תשימון עליו נשך, זאלסט נישט לייגן אויף אים קיין ריבית, זאגט די תורה ווייל א נשך איז אזוי ווי א בייס פון א שלאנג וואס מען שפירט עס נישט אבער נאכדעם עסקעלעיט עס מורא'דיג שנעל און ס'הארגעט אפ די מענטש, זעלבע זאך ריבית, ווי וואס ווען ווי זעט מען זיך מיט הונדערט טויזענט דאלער קרעדיט קארד אינטרעסט און סאו אן און סאו פארט, זאגט די פסוק ווייטער אם חבול תחבול, אויב טוסטו נעמען א משכון ווען דו טוסט פארבארגן ווען דו זעסט אז יענער האט נישט צו באצאלן דו נעמסט פון אים א משכון, שלמת רעך וואס דו נעמסט פון אים זיין קלייד איז עד בוא השמש תשיבנו ער איז דאך א עני ער קען דאך ער האט דאך נישט עפעס אנדערש וואס אנצוטון וועגן דעם זאגט דאך די תורה זאלסט אים עס גיין צוריק טראגן יעדן טאג ער זאל האבן וואס אנצוטון פארוואס ווייל כי היא כסותו לבדה דאס איז זיין איינציגסטע אויבער קלייד און אויב האסטו גענומען זיין אונטער העמד סאו היא שמלתו לעורו איז דאס זיין איינציגסטע אונטער העמד און אויב האסטו גענומען זיין ליילעך איז במה ישכב מיט וואס דען זאל ער שלאפן און והיה כי יצעק אלי און ער וועט עס נישט האבן וועט ער שרייען צו מיר ושמעתי וועל איך מיך צוהערן צו אים פארוואס ווייל כי חנון אני און איך הער מיך צו צו עניוואן וואס שרייעט צו מיר ממילא וועגן דעם בעט איך דיך געב אים עס צוריק זאלן מיר האבן א סוקסעספול דעי.